זאגט די הייליגע גמרא אין למד א' עמוד ב' פון אונטן, האט מען נעכטן געהאט א מימרא פון ר' אלעזר משום ר' יוסי בן זמרא, ברענגט די גמרא נאך א מימרא פון ר' אלעזר משום ר' יוסי בן זמרא, פינף שורות פון אונטן, ואמר ר' אלעזר משום ר' יוסי בן זמרא כל היושב בתענית בשבת, א מענטש פאסט אין שבת, און ווי תוס' זאגט רעדט מען דא פון א תענית חלום, אז א מענטש האט געהאט א שלעכטע חלום וואס ער דארף מבטל זיין און ער פאסט וועגן דעם, איז קורעים לו גזר דינו, של שבעים שנה, זאגט רשי אפילו מ'האט אים גוזר געווען למד א' עמוד ב' פון אונטן, אפילו מ'האט אים גוזר געווען א גזר דין בנעוריו, ס'איז שוין לאנג לאנג אנגעשריבן אויף אים, איז ווייל ער האט געטון אזא סעקריפייס אז ער האט געפאסט שבת, זאגט רשי, לפי שהתענית קשה בשבת, לפי שהכל מתענגין בו והוא מתענה, יעדער איינער האט אן עונג שבת, מען עסט א גוטן טשולנט, ס'זייער שווער צו זיצן ביי א קידוש שבת צופרי און זאגן איך עס נישט, אבער גיי ארויס אין בית מדרש, אדער די זעלבע זאך דא ביי ברעקפאסט, ווען יעדער איינער עסט און און דו ביסט דער איינציגסטער וואס עסט נישט איז עס זייער שווער, אז א מענטש פאסט אין שבת האט ער די זכות, אף על פי כן זאגט די גמרא איז חוזרין ונפרעין ממנו דין עונג שבת, טאקע א גרויסע מדריגה, באט פון די אנדערע זייט איז דא דא א חטא. וואס די חטא? די חטא איז אז ער האט מבטל געווען עונג שבת מאי תקנתיה, אמר רב נחמן בר יצחק, האט רב נחמן בר יצחק געזאגט אז ליתיב תעניתא לתעניתא, ווי רש"י טייטשט יתענה למחר, מארגן זונטאג, אין אנדערע ווערטער ער זאל פאסטן דא צוויי טעג, אנדערע ראשונים זאגן עס איז נישט ממש זונטאג, ער קען ווארטן אויף מאנטאג אויך, ער מוז נישט פאסטן, ס'איז א גרויסע מדריגה פאסטן צוויי טעג, על כל פנים אז דא איז דא די מקור אויף תשובת המשקל. און אז תענית איז א זאך וואס איז מכפר, אזוי ברענגט ר' משה פיינשטיין אין א תשובה, אז מ'זעט איך האב געטון א חטא, יא, גראדע איז די חטא געווען בתענית, סאו וויאזוי גיי איך תשובה טון אויף מיין חטא? מיט א צווייטע תענית. ואמר רבי אלעזר, די גמרא גייט יעצט תיכף צוריק צו אונזער סוגיא וואס אונז האלט מיר דא פון תפילת חנה, פון וחנה היא מדברת על לבה. חנה זאגט די גמרא איז הטיחה דברים כלפי מעלה, זי האט גערעדט מיט אומדרך ארץ כלפי דעם אייבערשטן אזוי ווי דאס האט מען נעכטן געזאגט, איינס זי האט אזוי ווי געסטראשעט כביכול דעם אייבערשטן אז אויב געסטו מיר נישט קיין קינד וועל איך מיך גיין באהאלטן פון מיין מאן, וועל איך דארפן אנטרינקן סוטה, צוויי זי האט געהאט א טענה אז פארוואס האט ער מיך באשאפן דדים, די איינציגסטע סיבה פארוואס א פרוי האט דדים איז כדי צו קענען מניק זיין א קינד און מיינע דדים שטייען דא אומזיסט. איז און די גמרא קוקט עס אן ווי עס איז געווען אביסל אומדרך ארץ'דיג, עס איז געווען א בחינה פון הטיח דברים, שנאמר שטייט אין פסוק ותתפלל על ה' אז זי האט געדאוונט כביכול אויפן אייבערשטן מלמד שהטיחה דברים כלפי מעלה, ואמר רבי אלעזר אליהו הטיח דברים כלפי מעלה, אויך אליהו הנביא האט גערעדט כביכול שטארק צום שטרענג צום אייבערשטן שנאמר ואתה הסבות את לבם אחרנית איז אליהו הנביא האט טענות אז דאס וואס די אידן זענען זינדיג איז ווייל ואתה הסבות את לבם אחורנית איז די כביכול די אייבערשטער באשולדיגט אויף דעם וואס די אידן פירן זיך נישט אויף כדבעי אמר רבי שמואל בר רבי יצחק מנין שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לאליהו ס'איז געווען שפעטער לאחר זמן זאגט רשי בנבואת נביאים אחרים אז די אייבערשטער האט מסכים געווען צו די טענה פון אליהו הנביא דכתיב ואשר הרעותי און די ט, ווי רשי טייטשט אני גרמתי להם שבראתי יצר הרע, ווען אידן זענען שלעכט איז עס כביכול דער אייבערשטער נעמט די בלעים אויף זיך, אשר הרעותי איך בין דער וואס מאכט זיי שלעכט. אמר רבי חמא ברבי חנינא, אלמלא שלש מקראות הללו, ווען נישט די דריי פסוקים נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראל וואלט אונטערגעהאקט געווארן די פיסלעך פון שונאי ישראל, וואס דאס מיינט בלשון סגי נהור פון אידישע קינדער, וואס אין די דריי פסוקים זעט מען איז ווי רשי טייטשט אבל עכשיו יש לנו פתחון פה, שהוא גרם לנו שברא יצר הרע, די פסוק האט א שטיקל לימוד זכות אז אידן ווערן נכשל אין עבירות, איז דא דא א שטיקל לימוד זכות אז עס איז ביד פונעם אייבערשטן אונז אויסצולייזן פון גלות, אוועקצוטרייבן די יצר הרע, האמיר אונז א שטיקל תירוץ אז דו אייבערשטער בעילסט אונז נישט ארויס, איז וועגן דעם זינדיגן אונז. חד דכתיב ואשר הרעותי, דאס וואס דו האסט שלעכטס געטון, דאס איז די פסוק וואס האמיר יעצט געזען, וחד דכתיב הנה כחומר ביד היוצר, כן אתם כן אתם בידי בית ישראל, אז דער אייבערשטער זאגט איך האב די אידן ווי דער ווי דער פארמער דער וואס פארעמט יא דער וואס שאפט ביד היוצר דער וואס קריעיט ער קען דאך טון מיט די זאכן וואס ער שאפט ווי אזוי ער וויל אזוי אויך דער אייבערשטער וחד דכתיב והסירותי את לב האבן מבשרכם וועל איך אראפנעמען די שטיין ווען משיח וועט קומען וועל איך אראפנעמען דעם שטיינערנע הארץ ונתתי לכם לב בשר אונז האבן אלע א שטיינערדיגע הארץ, אונז פילן מיר נישט קיין געטליכע השגות, אונז לעבן מיר נישט מיט אהבה ויראה ווי מען דארף לעבן, און דער אייבערשטער קען עס אויפטוישן, אז דער אייבערשטער טוט עס נישט איז כביכול א טענה פארוואס דער אייבערשטער טוט עס נישט רב פפא אמר מהכא ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחוקי תלכו איך קען געבן א נייע רוח ואת רוחי אתן בקרבכם און דעמאלטס וועט זיין ועשיתי את אשר בחוקי תלכו און ווילאנג דער אייבערשטער טוט עס נישט איז כביכול א א לימוד זכות אויף אידן. ואמר רבי אלעזר משה הטיח דברים כלפי מעלה, משה האט גערעדט שטרענג צום אייבערשטן שנאמר ויתפלל משה אל ה', און ס'שטייט נישט דארט ווייטער וואס די תפילה איז געווען, איז אל תקרי על ה' אל ה' אלא על ה', שכן דבי רבי אליעזר בן יעקב, קורין לאלפין עיינין ולעיינין אלפין, מ'האט אמאל אויפגעטוישט א אלף מיט א עיין און א עיין מיט אן אלף, און דא האמיר אויך א לשון אל ה'. דבי רבי ינאי אמרי מהכא, אין בית מדרש פון רבי ינאי האט מען געזאגט אז דא זעהט מען ווי משה האט גערעדט שטרענג, משה האט געזאגט ודי זהב, משה האט גערעדט וועגן די חטא העגל, וואלט ער דאך געקענט זאגן וזהב, פארוואס האט ער געזאגט ודי זהב, ס'איז א לשון פון ודי זהב, און צופיל געלט, און איבער גענוג געלט, מאי ודי זהב, מאי ודי זהב, אמרי דבי רבי ינאי כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם בשביל כסף וזהב, שהשפעת להם לישראל עד שיאמרו די, זיי האבן געהאט ודי זהב. זיי האבן געהאט א איבערפלוס פון געלט, הוא גרם שעשו את העגל. אמר דבי רבי ינאי אויף דעם האט מען צוגעלייגט אין ארי נוהם, דער לייב ברומט נישט, ער ווערט נישט עקסייטעד, ער ווערט נישט צעווילדעוועט, מתוך קופה של תבן ווען מען געבט אים צו עסן אביסל שטרוי, אלא מתוך קופה של בשר ווען מען געבט אים צו עסן פלייש, ער באקומט גוטע פלייש, דעמאלטס ווערט די לייב גוטמוטיג. און די זעלבע זאך איז א משל אויף אידן וואס זיי האבן געהאט ודי זהב, זיי האבן געהאט אסאך גאלד אין מדבר, האבן זיי זיך געדרייט מיט די נאז ארויף, און פון דעם איז כביכול געקומען א חטא העגל. אמר רבי אושעיא, האט רבי אושעיא געזאגט, משל לאדם שהיתה לו פרה כחושה ובעלת איברים, מ'האט געהאט א דארע קו וואס די איברים האבן זיך ארויסגעשטעקט, האכילה כרשינים, מ'האט אים געגעבן צו עסן גוטע תבואה, והיתה מבעטת בו, די פרה איז געווארן א גאנצע מחותן, ער האט זיך גענומען שטויסן, אמר לה, מי גרם לך שתהא מבעטת בי אלא כרשינים שהאכלתיך, ווער איז שולדיג אז דו שטויסט, נאר דאס, כ'האב דיך אנגעפאשעט. אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן א אנדערע משל, משל לאדם אחד שהיה לו בן, ער האט געהאט א זון הרחיצו האט אים שיין אויסגעוואשן, וסכו און האט אים אנגעשמירט מיט שמן מיט טייערע פערפיומס, והאכילו והשקהו האט אים אנגעגעסן און אנגעטרינקט ותלה לו כיס על צווארו, ער האט אים געגעבן אן אלאווענס, ער האט אים געגעבן א קרעדיט קארד, והושיבו על פתח של זונות, און ער שטעלט אים דארטן ווי דער רוח זאגט א גוטן טאג, און מה יעשה אותו הבן שלא יחטא, געלט האט ער, ער איז פולי עקוויפט, און און און די יצר הרע איז נישט ווייט, איז אז מען לייגט אריין א מענטש אין אזא מצב איז אוודאי וועט זיך עס נישט גוט ענדיגן, אמר רב אחא בריה דרב הונא אמר רב ששת היינו דאמרי אינשי, מלי כריסיה ווען א מענטש פאקט. זיך אָן זײַן בױך, זני בישי! דאָס אַלײן איז ממיני החטאים, כ'מײן, אַזױ טײַטשט רשי, יאָ, ממיני חטאים רעים, אַז דאָס אַלײן איז אַ זינד. דער מענטש האָט נאָך נישט געזינדיקט, באָט װען אַ מענטש לײגט זיך אַרײַן אין אַ סיטועשאָן, װאָס דאָס גײט אים טראָגן צו אַן עבֿירה, דאָס אַלײן איז אַ זינד. יאָ, זיך אָן עסן, זײַן אָװערלי קאָמפֿאָרטעבל, זײַן, יאָ, דאָס שטײט דאָ. שנאמר כמרעיתם, עסן מיינט דאך נישט נאר, יעדעס מאל א מענטש יא גייט אווער די טאפ, און איך זאל דאך אליין אויפקומען מיט א משל, עניטינג, א מענטש דארף זיך אלץ אביסל אביסל באגרעניצן. שנאמר כמרעיתם וישבעו שבעו לאמיר זען די פסוק אין די זייט, איך זאל עס זעצן גוט, פסוק ז' איז עס ביי מיר, כמרעיתם וישבעו שבעו וירם לבם על כן שכחוני, ווען מען זייט.

וישמן ישורון ויבעט דאס וישמן ישורון ויבעט דאס א באקאנטע פסוק, ישורון גייט ארויף אויף כלל ישראל, און כלל ישראל ישורון מיינט אלס די גרויסע מדריגה פון כלל ישראל איז וישמן ווען מען מאכט זיך פעט איז ויבעט דעמאלטס איז מען בועט אינעם אייבערשטן, א מענטש דארף לעבן מיט א געוויסע צניעות, מיט א געוויסע איינגעהאלטן, מיט א געוויסע הסתפקות במועט, יעדער אויף זיין אופן, און וויסן אז. מ'קען נישט ארויסלאזן דעם קאץ פון זאק, מ'דארף אים אביסל אנהאלטן ביים וויידל, אנישט ווייסטו נישט וואו ער וועט אלץ אנטלויפן. אמר ר' שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מנין שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו למשה, דער אייבערשטער האט אנגענומען די טענה, און געזאגט אז ביסט גערעכט, איך האב געגעבן צופיל השפעה, און דאס האט געברענגט אז די אידן זאלן דורכפאלן, שנאמר וכסף הרביתי לה, וזהב עשו לבעל. דרש'נט יעצט די גמרא ווייטער פסוקים פון די מעשה העגל, וידבר ה' אל משה לך רד מאי לך רד, אמר רבי אלעזר אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה רד מגדולתך, כלום נתתי לך גדולה, אלא בשביל ישראל, ועכשיו ישראל חטאו, אתה למה לי, וואס דארף איך דיר? די גאנצע כח פון א מנהיג איז מצד מצד דעם עם, מצד דעם פאלק, אין מלך בלא עם, אז דו טוסט נישט דיין דיין דיין תפקיד, דו טוסט נישט דיין דזשאב, איז האסטו נישט די גדולה וואס דו האסט געהאט פון פריער. מיד תשש כוחו של משה ולא היה לו כח לדבר. נישט געקענט אפילו רעדן. כיוון שאמר די אייבישטער האט געזאגט הרף ממני לאז מיך אפ ואשמידם און איך וועל זיי פארלענדן. אמר משה דבר זה תלוי בי. אה! דא האט ער געטראפן א פתח. דער אייבישטער זאגט לאז מיך אפ. דעמאלטס וועל איך קענען פארלענדן די אידן. פשט איז אז איך דארף דא עפעס טון. איך דארף אפלאזן. ס'איז תלוי אין מיר. מיד עמד ונתחזק בתפילה וביקש רחמים משל למלך שכעס על בנו והיה מכהו מכה גדולה והיה אוהבו יושב לפניו ומתיירא לומר לו דבר דער קעניג שמייסט אריין און דער שר וואס שטייט אין די זייט האט מורא עפעס צו זאגן אמר המלך אינמיטן רופט זיך אן דער קעניג אלמלא אוהבי זה ווען נישט דער אוהב דא זיצט מיר דא אין מיין נאז שיושב לפני הרגתיך וואלט איך דיר געהארגעט מיין קינד אמר האט דער האר געזען אז ער האט א אינפלוענס האט א השפעה דבר זה תלוי בי מיד עמד והצילו דרש'נט די גמרא ווייטער ועתה הניחה לי. דו לאָז מיך אָפּ, ויחר אפי בהם, און איך וועל צערענען מײַן צאָרן אין זיי, ואכלם, און איך וועל פאַרלענדן די יידן, ואעשה אותך לגוי גדול. דאָס איז אַלעס וואָס דער אייבערשטער רעדט מיט משה נאָך די חטא פון פון די עגל. אמר רבי אבהו אלמלא מקרא כתוב, ווען נישט דער פּסוק זאָגט עס אי אפשר לאמרו וואָלט מען עס נישט געקענט אַליין זאָגן. מלמד, דער פּסוק קומט אונז צו לאָזן הערן שתפסו משה להקדוש ברוך הוא. משה רבינו האָט אָנגעכאַפּט דעם אייבערשטן כביכול, הייסט, כאדם שהוא תופס את חבירו בבגדו, אזוי ווי א מענטש כאפט אן זיין חבר ביים בגד, ואמר לפניו רבונו של עולם אין אני מניחך כ'לאז דיך נישט אפ עד שתמחול ותסלח להם, דאס איז א וועג פון תפילה וואס אונז קען מען ארויסנעמען דערפון, ווען א מענטש וויל אמת'דיג פועל'ן דארף ער זאגן פארן אייבערשטן, כ'גיי נישט אוועק פון דא, נישט אוועק פון דא ביז דו וועסט מיר העלפן. ואעשה אותך לגוי גדול, דער אייבערשטער האט געטרייט צו מאכן א דיעל מיט משה און זאגן, איך וועל פארלענדן כלל ישראל, איך וועל פון דיך מאכן א כלל ישראל. אמר רבי אלעזר אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם מה כסא של שלש רגלים, מה דאך א בענקל פון דריי פיס, וואס דאס מיינט די דריי אבות, די ברית. געזעץ וואס דער אייבערשטער האט געמאכט, די בונד וואס דער אייבערשטער האט געמאכט מיט די אבות, אז ער גייט אריינטראגן זייערע קינדער אין ארץ ישראל, אינו יכול לעמוד לפניך בשעת כעסך, דער בונד ארבעט נישט כסא של רגל אחת, דאס מאכן איין בונד מיט מיר איז על אחת כמה וכמה, ולא עוד אלא שיש בי בושת פנים מאבותי, כ'שעם מיך, עכשיו יאמרו ראו פרנס שהעמיד עליהם, ביקש גדולה לעצמו ולא ביקש עליהם רחמים, כ'בין ביינדעד, כ'האב א חיוב. צו שטיין און דאווענען דא פאר אידן, ויחל משה את פני ה', וואס איז דער לשון פון ויחל? גייט די גמרא ברענגען כמה וכמה דרשות, אמר ר' אלעזר מלמד שעמד משה בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא עד שהחלהו, עד שהחלהו, דער רשי טייטשט עד שהפציר בו, אז ער האט אים, ביז ער האט עס אויסגעפועל'ט, ער האט עס ארויסגעקוועטשט, ורבא אמר עד שהפר לו נדרו, דער אייבערשטער האט געמאכט א נדר אז ער גייט, דא פארלענדן אידישע קינדער און משה רבינו איז געקומען און ער האט ויחל משה, משה האט פארלענדט דעם אייבערשטנ'ס נדר, ווי זעהט מען אז ויחל איז א לשון פון פון צושטערן א נדר, כתיב הכא, ויחל, וכתיב התם לא יחל דברו, ואמר מר, הוא אינו מיחל, א מענטש קען נישט אליין צושטערן זיין נדר, אבל אחרים מחלין לו, מען קען צושטערן פון אים, און דאס איז פרעסייסלי וואס איז דא געשעהן מיט משה רבינו, משה רבינו האט כביכול צושטערט דעם אייבערשטנ'ס נדר, ושמואל אמר מלמד שמסר עצמו למיתה עליהם, ער איז געגאנגען עד מסירת נפש, שנאמר, ואם אין מחני נא מספרך, און דאס מיינט אז משה רבינו איז געווען גרייט צו ווערן פארווארפן פון ביידע וועלטן אבי צו מכפר זיין אויף אידישע קינדער. אמר רבא, אמר רבי יצחק מלמד שהחלה עליהם מידת רחמים אז ויחל איז א לשון פון חלות, חל זיין, ער האט ארויף גע, ער האט, ער האט, ס'האט חל געווען א חלות פון מידת הרחמים אדאנק משה רבינו'ס תפילות. ורבנן אמרי מלמד שאמר משה לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם חולין הוא לך מעשות כדבר הזה, ס'פאסט נישט, ס'איז א פארשוועכונג פאר דיר אזאנס צו טון. ויחל משה את פני השם האלט מען שוין דא ביי די פיפטע אדער זעקסטע פשט, תניא ר' אליעזר הגדול אומר.

וואס גייט אריין אין די ביינער, זכור זאגט משה רבינו ווייטער, זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך, וואס איז די בך, מאי בך, אמר רבי אלעזר אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם אלמלא נשבעת להם בשמים וארץ, ווען דו וואלסט געשוואוירן פאר אברהם יצחק ויעקב אין נאמען פון שמים וארץ אז דו גייסט געבן פאר.

משה רבינו זאגט אזוי ותדבר אליהם, דו האסט גערעדט צו זיי, צו אידישע קינדער, און דו האסט געזאגט ארבה את זרעכם ככוכבי השמים וכל הארץ הזאת אשר אמרתי, וואס איך האב געזאגט, ווער איז דער אשר אמרתי? האי אשר אמרתי, אשר אמרת מיבעי ליה, ס'וואלט געדארפט שטיין וואס דו האסט געזאגט, משה רעדט דאך צו די אייבערשטער וואס דער אייבערשטער זאגט. אמר רב אלעזר האט רב אלעזר געזאגט עד כאן דברי התלמיד, ביז וכל הארץ הזאת רעדט משה רבינו, מכאן ואילך פון די ווארט וכל הארץ הזאת. אשר אמרתי רעדט משה רבינו, רעדט די רבונו של עולם, די רבונו של עולם איז מסכים אז ער איז מסכים צו משה רבינו'ס טענה, דאס איז איין פשט, שמואל בר נחמני אמר, אלו ואלו דברי התלמיד, אז די גאנצע פסוק רעדט משה רבינו, אלא כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם דברים שאמרת לי לך, דברים שאמרת לי, די רייד וואס דו האסט געזאגט צו מיר ביי די מעשה פון די סנה, לך אמור להם לישראל בשמי, גיי זאג פאר די קינדער אין מיין נאמען הלכתי ואמרתי להם בשמך, עכשיו מה אני אומר להם, משה רבינו'ס טענה איז, אשר אמרתי, כל הארץ הזאת אשר אמרתי, וואס איך האב דיך געקוואוט, וואס איך האב דיך נאכגעזאגט ביי די פרשה פון די סנה, וואס דער אייבערשטער איז געגאנגען מבשר זיין די בשורת הגאולה פאר אידן אין מצרים. אז ער גייט געבן ארץ ישראל פאר אידן, טענה'ט יעצט משה רבינו, איך האב געטון דיין שליחות, איך האב דאס געזאגט, דו קענסט מיך נישט מאכן פאר א פול, אז איך האב צוגעזאגט פאר די אידן אין דיין נאמען אז זיי גייען אנקומען קיין ארץ ישראל, קענסטו נישט יעצט גיין זאגן אז דו געסט עס נישט זיי. שטייט ווייטער אין פסוק מבלתי יכולת השם, וואס מיינט.

ואינו יכול להציל, ער קען זיי נישט ראטעווען. אמר הקדוש ברוך הוא למשה והלא כבר ראו ניסים וגבורות שעשיתי להם על הים, איך האב שוין געפרופט אז איך קען מאכן ניסים, אמר לפניו רבונו של עולם עדיין יש להם לומר למלך אחד יכול לעמוד לשלושים ואחד מלכים אינו יכול לעמוד, איין מצרישע קעניג האט דער אייבערשטער געקענט באזיגן, אבער די איין און דרייסיג מלכים זענען געווען אין ארץ ישראל בימים ההם, יענץ קען נישט דער אייבערשטער באזיגן. אמר רבי יוחנן, מנין שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו למשה, שנאמר ויאמר השם סלחתי כדבריך, תנא דבי רבי ישמעאל כדבריך, אז עתידים אומות העולם לומר כן, דער אייבערשטער האט געזאגט ויאמר השם סלחתי, איך פארציי די אידן כדבריך וועגן דיין רייד. אז דו ביסט גערעכט אז אויב וועל איך פארלענדן די אידן וועלן די אומות העולם זאגן כדבריך אזוי ווי דו האסט יעצט דא געזאגט אז די סיבה פארוואס איך האב זיי נישט אריינגעפירט אין ארץ ישראל איז ווייל איך קען נישט. אשרי תלמיד שרבו מודה לו וואויל איז פארן תלמיד וואס זיין רבי איז מודה. דרש'ט די גמרא ווייטער נאך איין פסוק ואולם חי אני אמר רבא אמר ואולם חי אני וואס מיינט דער פסוק? אמר רבא אמר רב יצחק מלמד שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, החייתני בדבריך, האסט מיך מחיה געווען, האסט מיך אויפגעלעבט מיט דיינע ווערטער, רש"י טייטשט בפני האומות, אז האסט מיך געראטעוועט, כביכול, כביכול, אלעס דא פארשטייט זיך איז גרויסע סודות, כביכול, פאר א בזיון פאר די אומות העולם, ווייל ווען איך וואלט ווען אויסגעפירט די עונש אויף אידישע קינדער, וואלטן די אומות העולם מיך קריטיקירט, נאך איין גמרא, דרש רבי שמלאי, האט רבי שמלאי געזאגט לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. קודם זאל ער זאגן שבחו, לכאורה מיינט עס די דריי ברכות וואס מ'זאגט פאר מ'הייבט אן מתפלל זיין, אתה חונן, איז קודם לויבט מען דעם אייבערשטן מיט די ערשטע דריי ברכות און נאכדעם בעט מען די פערזענליכע צרכים, מנלן ממשה, דכתיב שטייט אין פסוק ואתחנן אל ה' בעת ההיא, און משה רבינו הייבט אן דא אוועקשטעלן זיין תפילה, וכתיב, וויאזוי הייבט ער אן, ה' אלוקים אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה, אשר מי קל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתיך וכתיב בתריה, ערשט נאכדעם וואס ער האט מסדר געווען שבחו של מקום, ער האט געזאגט די שיינע לויב, נאכדעם שטייט אעברה נא ואראה את הארץ הטובה, אז משה רבינו האט געבעטן אין זיין תפילה אז ער וויל אריינגיין אין ארץ ישראל, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא. זייער א שיינע שיעור. שכוח.